מורי ורבותי, טייערע חברים, די דריטע שיעור אויפן הקדמה צו פרשת המועדים, די הקדמה וואס אונז לערנען אין די קריאת התורה פון די מועדים, וואס איז די פרשה פון שור או כשב או עז כי יולד, והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן השם, אונז האבן שוין גערעדט אז ס'איז דא נאך צוויי אדער דריי מצוות אין די פרשה, די מצוה פון אותו ואת בנו, ס'איז דא די מצוה פון ונקדשתי בתוך בני ישראל וואס די חכמים דרשנען אלס א עקסטערע מצוה, מ'זאגט קדושה, קדושה בעשרה, ס'קומט האט צוטון זייער אסאך, מ'קען רעדן וועגן דעם עקסטער. ס'איז דא די ענין פון תודה, פון נותר אין א תודה, דאס זענען די דריי אדער פיר מצוות וואס זענען דא אין די פרשה, אבער אונז האלטן נאך באמת די עיקר, אפשר די עיקר זאך דארף מען לערנען די ערשטע מצוה די ערשטע הלכה וואס שטייט אין די פרשה וואס דאס איז די הלכה פון והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה אונז האבן געלערנט די זוהר און די מדרש האבן אויך אנגעהויבן בעיקר געטראכט וועגן די וועגן די מצוה דא און עס איז בקשר צו די מועדים לפי לפי דעתי די מדרש איז זיכער אזוי און די זוהר מיין איך אויך אזוי. אונז האבן גערעדט א נקודה, געבויט אויף די פסוק, זייער אינטערעסאנט, ס'דא זייער אסאך זאכן וואס אונז האבן אנגעהויבן לעצטע וואך צו צונעמען אביסל די פרטים, די נקודות וואס מען קען דא ארויסנעמען, אז זיי האבן אלץ געבויט אויף די פסוק, און די זוהר האט אנגעהויבן פון די אנהייב פון די פסוק, נאך די מדרש, צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע ה'. יעצט אז אונז האבן אראפגעלייגט די אלע זאכן אויפן טיש יעצט וועט מען האבן צו טראכטן פון וואס דאס איז צדקתך און משפטיך ס'דא עפעס א צדק ווייל אונז האבן גערעדט קען זיין מייסטן די צדק מידת הגערעכטיגקייט פון גאט קען מיינען לפי די מדרש מידת הצדקה די גוטסקייט די געט צדקה בחינם כאילו פאר ארעמעלייט פאר ווער ס'דארף ס'דא משפטיך תהום רבה וואס מיינט. די געזעצן, די די גערעכטיגקייט, נאך א נאך א זין פון גערעכטיגקייט. און פון דעם קומט ארויס די פסוק, אדם ובהמה תושיע ה'. בפשטות די פסוק רעדט אזוי ווי אונז האבן גערעדט פון די שכר הצדיקים, פון די הנהגות פון די עולם, הנהגת העולם וואס די אייבערשטער פירט די וועלט מיט צדק, מיט משפט, מיט רחמים, מה יקר חסדך אלקים שטייט אין יענע קאפיטל מיין איך. עס רעדט זיך אלץ ווי מען זאל זיך מתבונן זיין אין די אין די הנהגה וואס די כביכול פירט די וועלט מיט די שפע וואס ער געבט פאר אין אלע מיני וועגן און בדרך הטבע, ס'איז עבודת הצדיקים וואס די שטאט זאגט ווייטער, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון ירוין מדשן ביתך, פסוקים וואס מען זאגט מען לייגט די טלית אינדערפרי וואס איז דאך געקוואוט אויך על פי קבלה, און מען רעדט פון די ווי גוט ס'איז צו זיין. נעבן גאט צו באקומען מדשן ביתך, דאס קען מיינען שפע גשמי, שפע רוחני, אלע מינע, אלע מינע סארט הנהגה, און דאס איז א זייער א וויכטיגע השכלה, א וויכטיגע השכלה וועגן זיך מתבונן צו זיין אויף דעם אדם, וואס זענען אוודאי א סארט, מ'האט געזאגט, קען עס, וואלט געווען גרינגער צו רעדן פון אביסל די המשך פון די קאפיטל, אלעמאל ווייסט מען אזא כלל ווען דער זוהר ווען דער מדרש ברענגט א קאפיטל. מיינט עס דאך אלעמאל נישט נאר די פסוק וואס זיי ברענגען, א פסוק איז אזוי ווי א, אזוי ווי א מענטש האט א פאלדער און ס'שטעקט זיך ארויס טעבס יא, פון די זייט שטעקט זיך ארויס שטייט פרשת בהעלותך פרשת שלח אזוי, וואס איז יעצט א וואס איז בהעלותך שלח, פרשת ויצא פרשת תולדות, אזוי כאפט ער זיך אן, אזוי די פסוקים וואס די זוהר און די מדרש כאפן אן זענען מער אזוי ווי טעבס, וואס מיט דעם כאפט ער אן די גאנצע מושג, א מושג איז דאך נישט קיין זאך וואס פיט אריין אין איין סענטענס, סענטענס איז אמאל א גוטע ביטוי, ס'איז א גוטע סלאגען, אבער די תורה איז דאך נישט קיין, אונז לערנען אז לפחות אזוי יא, די תורה איז נישט קיין תורה פון באמפער סטיקערס, באמפער סטיקערס אבער איז כלים ווי מען קען אנכאפן, די תורה איז א גוטע תורה, מען קען עס אלעמען אנכאפן, אפילו פון א באמפער סטיקער קען מען אנכאפן די תורה, קען מען זוכן צו.

און אין פחד אלהים לנגד עיניו, וואס מיינט דאס אין פחד אלהים לנגד עיניו? די עיקר וואס איז אונז נוגע דא האט נישט קיין השראה אלוקות, האט נישט קיין, די פחד איז נישט די עיקר ווארט, איך האב גערעדט וועגן פחד אין אן אנדערע קאנטעקסט, יא אז פחד איז וויכטיג, אבער מיר האבן גערעדט אז פחד מיינט נישט פחד מורא האבן, מער וויכטיג ווי מורא האבן, מער וויכטיג ווי מורא האבן איז לנגד עיניו. סאו ס'איז דא אזא אזא סארט לעבן, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט חיי הצדיקים. כנגד דעם איז דא אזא זאך וואס הייסט חיי הרשעים, ס'הייסט דא ליבם של צדיקים, ליבם של רשעים. די עיקר חילוק וואס אונז ווילן זיין צדיקים און נישט רשעים. איז איך ווייס נישט ווי שטארק זאכן ווי זאגן א צדיק טוט מצוות א רשע טוט עבירות א צדיק איז גוט א רשע איז שלעכט א צדיק זאגט אמת א רשע זאגט שקר און אזוי ווייטער צדיק האט אמונה האט יראת שמים א רשע האט נישט קיין יראת שמים אבער מער פאעטיש גערעדט דאס איז אין אנדערע ווערטער מער פנימיות'דיג גערעדט מער גערעדט אין די שפראך פון די פון די נפש צדיק מיינט אזא סארט מענטש. וואס ס'איז דא א וויאזוי עס צו רופן ס'איז דא אלהים לנגד עיניו ס'איז נישט האט מורא מ'וועט אים אריינווארפן אין גיהנום אוודאי דאס איז אפשר א ציור אויף דעם ס'קען זיין אז די גאנצע גיהנום גן עדן מעשה איז א משל צו מסביר זיין וואס איז די חילוק פון א מענטש וואס לעבט מיט עפעס א קאנעקשאן מיט עפעס א קשר צו עפעס א חיים פנימיים צו עפעס א לעבן וואס איז שווער צו זעהן מיט די פליישיגע אויגן על כל פנים איז עס שווער צו זעהן וואס ס'מיינט, זאגסט ער איז א צדיק, דרייסט דיך אין די גאס זעהסט א מענטש, ער איז א צדיק, דא גייט א צדיק, מ'גייט צו, אין די חסידישע וועלט איז עס אנגענומען יא, מ'גייט, מ'גייט, מ'דארף טרעפן א צדיק, אבער אזוי, אזוי איז מקובל, אזוי איז אנגענומען, עס איז אוודאי נישט א המצאה פון די חסידות, ס'דאך א מצוה, לדבק בתלמידי חכמים, מ'גייט זעהן, מ'דארף משמש זיין תלמידי חכמים, מ'גייט זעהן, וויאזוי, גיי זעה אויף א צדיק וויאזוי ער, וויאזוי ער דרייט זיך אין די גאס, וויאזוי ער עסט, וויאזוי, וואס זעהט מען ווען מען זעהט א צדיק, און איך מיין אז מענטשן האבן געזעהן לפי ערך, לפי מדרגתם, נישט יעדע צדיק איז אזא צדיק, נישט יעדע חסיד איז אזא חסיד, אבער מען רעדט דאך די נקודה, די איידיע לפי ערך, ווען מען זעהט א צדיק איז אזא סארט מענטש, מען קען עס רופן ער האט משמעות, איך האב נישט ליב די ווארט משמעות, א מאדערנע ווארט. זיינע תנועות, אזוי ווי דער רמב ם לייגט אראפ אין מורה נבוכים אין פרק נ ב אין סוף, אין ישיבת האדם ועסקיו ותנועותיו כשהוא לבדו בביתו, כשהוא מלך גדול, דאס איז דער לשון וואס פון די רמב ם, לשון וואס דער רמא ברענגט אראפ אין סימן א', און ער לייגט דא אראפ א זייער געוואלדיגע ציור. דאס וואס איז די ציור? עס איז דא א מצוה שויתי ה' לנגדי תמיד, א מענטש דארף האבן יראת שמים, מען גייט דאך א קאפל זיך צו דערמאנען, עפעס אזא סארט זאך, מלא כל הארץ כבודו. וואס איז די וואס איז די ציור וויאזוי זעט עס אויס עס זעט אויס ס'איז דא א געוויסע מ'קען עס רופן ערנסטקייט אויך א ווארט וואס מ'גייט מפרש זיין אין א שלעכטע וועג עס איז דא א יופי מ'קען עס רופן די בעסטע ווארט וואס איך קען זאגן עס איז דא א כוונה עס איז דא א כוונה אין די מענטש'ס לעבן. איז דא א כוונה, א צדיק איז אזא סארט מענטש וואס עס איז נישט בחינם זיין לעבן, כעין וועגן דעם מען רופט עס פחד איז די ציור פאר דעם, ער לעבט נישט פאר פרי, ער לעבט נישט אין די וועלט אריין, עס איז דא א בפועל איז דא א חשבון פון זאכן וואס ער טוט, זיינע תנועות, די רמב ם זאגט ממש תנועותיו, וואס מיינט איך זיינע האט אנדערע תנועות, דאס הייסט די יראת שמים ברענגט א מענטש זאל האבן אנדערע תנועות, אנדערע, וויאזוי רופט מען דאס אויף ענגליש? מענעריזמס, יא? דאס מיינט תנועותיו, מענעריזמס, אויף עברית זאגט מען מאניערות, יא? האט אנדערע מענעריזמס, ער, יעדער מענטש האט דאך זיינע, מען קען היינט וויסן אין קעמרעס און די קאמפיוטערס וואס טרעקן די מענטשן, יא? מען קען פינגערפרינטן א מענטש כאילו פון זייער אסאך זאכן, יא? א מענטש האט דאך זיין פינגערפרינט וואס איז אפשר מיוחד, זייער ווייניג, ס'איז שווער צו טרעפן צוויי מענטשן מיט די זעלבע פינגערפרינט און אזוי ווייטער. נאך איינע פון די זאכן איז געוויסע תנועות, דא איז א זאך וואס הייסט געיט. געיט אנאליסיס געיט ס'טייטש וויאזוי א מענטש גייט יעדע איינער ווייסט ווער ס'קען מענטשן קען אמאל הערן אז דו שטייסט אין די אין א צימער ס'גייט א מענטש אין די האלוועי ער קומט צו דיר אויב דו קענסט א מענטש גוט פון די וועג וויאזוי יעדע מענטש כ'ווייס נישט אויב יעדע מענטש אין די וועלט איז אנדערש אבער מענטשן האבן א אנדערע א אנדערע וועג פון גיין דער גייט שטארק מיט די פיס דער גייט שוואך כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי עס וועט זיין ס'דא היינט קאמפיוטערס וואס קענען דאס אויסרעכענען און זיי קענען עד כדי כך אז זיי קענען איידענטיפייען א מענטש. פון פון די נויז פון די סאונד אדער פון די קעמרע פון וויאזוי ער גייט דאס איז א סארט תנועותיו יא די זעלבע זאך וויאזוי ער נוצט זיינע הענט וויאזוי ער נוצט זיין פיס וויאזוי ער עסט ס'איז זייער שווער פאר דעם כ'זאג די חסידים זענען אלעמאל אנטו סאמטינג אבער פארשטייט זיך מ'רעדט מער נישט פון סתם עפעס א לץ וואס ער רופט זיך א רבי אבער איינער וואס איז ריכטיג איינער וואס איז א צדיק איינער וואס ער איז פון די וועלן רעדן אנשי קודש, אנשי קודש תהיון לי, בשר בשדה טרייפה לא תאכלו, אזא פסוק יא? ער איז א אנשי קודש און ממילא וואס עסט ער נישט קיין פלייש פון בשדה טרייפה, בשר טרייפה יא, וואס הייסט טרייפה, טרייפה האט הלכות, אבער די טרייפה וואס שטייט אין פסוק מיינט א חיה האט עס פארציקט, און עס הייסט אז מען האט עס נישט גע'שחט'ן מיט כוונה, ס'איז נישט געווען א טרייפה, א גאנצע, דאס איז שוין נישט, דאס איז נישט הייליג, דאס איז נישט א א מענטש וואס האט תנועות פון א מענטש וואס איז ביי מלך גדול, א מלך גדול יעדע זאך האט א, מ'קען זאגן יעדע זאך האט א משמעות, יעדע זאך, איך מיין איך האב געזאגט די ווארט כוונה, יעדע זאך האט א האט א כוונה, יעדע זאך, ס'איז נישט סתם, דו קענסט זען און אוודאי מענטשן, אונז זענען נישט נישט קיין צדיקים אבער מ'רעדט דאך לפי ערך אז ס'איז א שבת אז ס'איז א, מ'פילט זיך בעסער.

יא, מען כאפט נישט שיריים פון א רבי איז איין זאך, ער כאפט מען תורה פון א רבי איז אויך א בחינת שיריים, איך מיין אז א גרעסערע שוואנץ כאפט נאר שיריים, ער כאפט נישט קיין תורה איז ער נישט קיין שוואנץ, נישט קיין שוואנץ מיין איך אין די סענס אז ער איז נישט קיין פען פון די רבי, ווייל די רבי'ס מהות ער איז אסאך מער מבטא אין די דברי תורה און דברי מחשבה און די תפילה איך ווייס אין די דברים פנימיים וואס ער טוט, איז דאך אויך א זאך, אבער די סיבה וואס מען רעדט פון די שימושה של תורה פון די חיצוניות'דיגע זאכן ווייל ס'גיבט ארויס א געוויסע איידלקייט וואס דו זעסט נישט וואס איז נישט מוכרח ווען מען רעדט פון די פון די שיעור, דו רעדסט פון די דברי תורה פון די צדיק, פון די שיעור פון די צדיק, דעמאלטס עס פארשטייט דאך יעדער איינער אז א צדיק איז א תלמיד חכם, איינער וואס האט וואס צו פארקויפן, ער זאגט ער רעדט כ'מיין ס'איז דברים היוצאים מן הלב און אזוי ווייטער, אבער אונז ווילן דאך דא זאגן אז נישט דאס איז די עיקר, שבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לשלא עבדו, מען דארף זיין א מבין, די גמרא זאגט שאם יזכה יבחין בין וואס איז די די די. די פאר איז די מלכות פון מלכות בשר ודם פון מלכי אומות עולם ביז די מלך המשיח די מלך ישראל דאס איז שאם יזכה יבחין פשט דאס מיינט צו זוכה זיין צו זעהן משיח צו זעהן א מלך ישראל צו וויסן וואס די חילוק אבער ס'דא אויך אזא טייטש שאם יזכה יבחין מ'קען נישט נישט יעדער איינער ווייסט די הבחנה יא יעקב און עשיו די פרשה יעקב און לבן אלע אלע קענען זיין די זעלבע ווייסע בעקיטשע אלע קענען זיין די זעלבע נישט ווייסע בעקיטשע עס העלפט נישט יא נישט גיין א ווייסע בעקיטשע מאכט נישט מאכט נישט עס זאל זיין א מער א אמת'דיגע רבי, יא ס'דא פארשידענע אין די דורות האחרונים, אינטערעסאנטע מעשה איז געווען אנהייב דרך תנועת החסידות איז געווען די אלע רעבעס פלעגן גיין ווייסע בעקיטשעס אזוי ווייטער שפעטער זענען געווען אזעלכע רעבעס, די בעלזער רב זאגט מען און אנדערע זאגט מ'זאגט אויף די בעלזער רב ער האט געזאגט ער וויל נישט גיין קיין קיין ווייסע בעקטשע, ווייל ער זעט ווער נאך גייט מיט א ווייסע בעקטשע, ער שעמט זיך צו זיין פון די חברה. איז מילא זענען זיי געגאנגען שווארצע בעקטשעס, אדער ווייניגער, ווייניגער רעביש, ווייניגער מלכות'דיג אנגעטון וכדומה, יא. אבער דאס איז נאכנישט קיין הבטחה אז ער גייט האבן יא וואס צו פארקויפן, יא. ס'איז, ס'האט נישט אויפגעטון קיין סאך די נישט גיין די ווייסע זאקן מיט די ווייסע בעקטשע און אזוי ווייטער. ווען ער גייט עס יא. ווען ער גייט עס נישט איז דאך די זעלבע ער האט נישט אפילו דאס אויך נישט מאך כאטש וואלט ער געהאט א ווייסע בעקטשע איך האב עפעס וואס צו קוקן על כל פנים וואס איך מיין צו זאגן איז אז מען רעדט פון די תנועות חיצוניות מען רעדט פון די די די אין אין תנועותיו כשהוא לבדו בביתו כשהוא מלך גדול דאס איז א זאך וואס דעמאלטס איז ניכר אז מען רעדט נישט דא פון דאס וואס ער קען מער לערנען דאס וואס ער טוט מער מצוות און אזוי ווייטער, דער עיקר און דער עיקר איז חזקות, פאר דעם פאר דעם זאג איך דאס נישט ווייל נישט פאר די גאנצע פאליטיק וואס איך רעד דא, נאר פאר די נקודה פנימית, און דאס לערנט ספר תהילים, ספר תהילים איז א מוסר ספר, און אונז רעדן דאך דא א פסוק פון ספר תהילים, יא די פסוק אדם ובהמה תושיע ה', איך קום שוין אן צוריק צו דעם פסוק, אבער די גאנצע קאפיטל, קאפיטל ל ו און אסאך קאפיטלעך, זיי רעדן פון די מען קען עס רופן פון די אור הצדיקים, פון די אור פון חיי עולם הבא, יא? ער זאגט ס'דא א רשע, ס'דא א רשע בקרב לבי, ער האט אין פחד אלהים לנגד עיניו, און וואס איז ער? החליק אליו בעיניו, דברי פיו און ומרמה, און יחשב על משכבו, רעדט דאך זייער דברים פנימיים, מען דארף פארשטיין, פארוואס, מען רעדט נישט דא פון דאס מען זאל נישט זיין קיין רשע, נישט קיין גנב, א רוצח, א נואף, דאס איז דאך דברים פשוטים, מען רעדט דאך דא פון איינער וואס החליק אליו בעיניו, יא, ער גייט זיך, זיין לבן הארמי, יא? דאס איז דאך, מען רעדט פון לבן הארמי, ער מאכט זיך.

נישט דאס נישט דאס מיינט מען. איז איז צוריק צו ווי אונז זענען. איך מיין מ'רעדט ווען מ'זאגט א א דברי און יחשב על משכבו איז אלץ אלץ רעדט מען א זאך וואס על משכבו איז אלעמאל א דמיון אין פסוק מ'דארף געדענקען ווען ס'לערנט תהלים. ס'מיינט וואס ער טוט ווען ער איז ווען ער איז פאר זיך יא אין בעט. וואס איז אין בעט וואס דווקא אין בעט דווקא ווען ער שלאפט דעמאלטס טראכט ער די פלענער וואס ער גייט בייזוויליגע פלענער וואס ער גייט מארגן טון. ס'מיינט דאך נישט דאס ס'מיינט א ציור. די על משכבו, אמרו בלבבכם על משכבכם, ודומו סלה דאס איז א פסוק וואס די רמב ם מורא'דיג ליב געהאט ער האט געזען אין די פסוק א מפתח פאר עבודה פנימית, אמרו בלבבכם על משכבכם ווי זאלסטו זיין א ערליכע איד ווי זאלסטו זאגן די דברי קדושה דברי אמונה אין דיין הארץ און ווי ווי איז די הארץ ווען? ביים בית מדרש ביי נעילה אין בית מדרש ביי קבלת שבת על משכבכם. חסידים, יעלזו, יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, חסידים זענען אזעלכע מענטשן, חסידים מיינט צו זאגן מענטשן וואס זענען זיך מקבל אויף זיך עבודת השם פנימית, וואס זענען מקבל אויף זיך צו זיין גוט פאר זיך נישט פאר יענעם, יא, נישט פאר די נישט פאר קיינעם, וואס מיינט דאס על משכבו על משכבכם, דעמאלטס און פארקערט א רשע, דער רשע בקרב לבי, נישט סתם, דער רשע בקרב לבי איז אזא וואס על משכבכם, טראכט ער און אוודאי ער שטייט אויף אינדערפרי און טוט זיך אן די גארטל ער גייט אין מקווה און גייט אין בית מדרש און האפענטליך פירט ער זיך מער ווייניגער גאנץ גוט און ארנטליך חברה און אלעס אבער גארנישט איז נישט ערענסט אין אנדערע ווערטער דאס איז די ריכטיגע רשע פון וואס מען רעדט אזוי ווי א ריכטיגע צדיק איז נישט קיין צדיק דווקא וואס ער טוט אלע מעשים דער תניא רופט דאס א בינוני יא.

וואס ער איז דלא כ'די רשע, נישט קיין רשע בקרב לבי, ביסטו א צדיק בקרב לבי, ביסטו א צדיק על משכבכם, און על משכבכם אזוי ווי דער רמב"ם, דער רמ"א ברענגט עס דאך טאקע דארט אין סימן א', ווען ער שטייט אויף און ער גייט שלאפן, ער גייט אויך שלאפן ווי א איד, ער שטייט אויף ווי א איד, דאס מיינט עס, זיין גאנצע, זיין פאסטשער איז אנדערש, יא, ס'דא ממש א הלכה, אסור להלך בקומה זקופה שנאמר מלא כל הארץ כבודו, איך ווייס נישט פונקטליך, כ'האב נישט פארשטאנען וואס ס'מיינט ער טאר נישט גיין אזוי, וואס מיינט דאס פונקטליך בקומה זקופה, איך ווייס נישט, אבער איך ווייס יא, ווער ס'קען, דארף נישט. א חלק איז נאכגעמאכט און א חלק איז עכט, אבער ווער ס'קען, וואס מ'רופט פארצייטישע אידן, וואס מ'רופט מענטשן וואס מ'קען, מ'קען זיך דאכטן אויף זיי אז זיי זענען די צדיקים פון וואס מ'רעדט, מ'קען זען אז ער גייט אנדערש ווי אנדערע מענטשן, ער האט א געוויסע, נישט נאר אין זיין אין זיין לערנען, ער לערנט אסאך ווייל ער האט יראת שמים, אדער ער טוט נישט קיין עבירות ווייל ער האט יראת שמים און אזוי ווייטער, דאס איז נאר א פועל יוצא פון די עיקר, ער. ער דרייט זיך מיט זיין הענט אנדערש, ער שפילט זיך מיט זיין ציצית אנדערש, ער וואקט אנדערש. ס'איז דא אזא דרך הליכה של יראי שמים, דרך הליכה של יראי שמים איז נישט קיין גוטע ווארט, וואס ס'מיינט צו זאגן דא איז, איינער וואס ער האט לנגד עיניו עפעס א ציור פנימי אין די וועלט, עפעס א געטליכקייט, ס'איז דא, און דאס פירט אויס די צווייטע האלב פון די פסוק, יא, ס'איז דא, מה יקר חסדך אלקים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, ער איז איינער פון די מענטשן וואס זענען כי עמך מקור חיים, איינער פון די מענטשן וואס זענען זיי לעבן באורך נראה אור, ס'איז דא א אור השם, אור השם איז די דביקות וואס א צדיק האט אין באורך נראה אור, און דאס איז משפיע אויף זיין גאנצע עס איז א וועג, עס איז נישט די עיקר אז ער גייט אין די וועג, אבער דאס ווייזט אז דאס איז דא א גאנץ אנדערע לעוועל פון זאכן פון וואס מען דארף רעדן, עס איז דא א גאנץ אנדערע לעוועל פון עבודה, עס איז דא א גאנץ אנדערע לעוועל פון מדריגה, אז איך זאג שוין, וויאזוי קומט מען אן צו די מדריגה, וואס וואס מיינט דאס? די מדריגה וואס עס מיינט איז, אזוי ווי עס שטייט אמרו בלבבכם על משכבכם, עס איז דא קריאת שמע שעל המיטה וואס איז געבויט אויף דעם, עס איז א גאנצע עבודה פון קריאת שמע שעל המיטה, וואס ער מיינט איז, זייער וויכטיג דאס צו געדענקען, עס איז דא דובר אמת בלבבו זאגט מען אינדערפרי די לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ודובר אמת בלבבו וואס הייסט א דובר אמת בלבבו דובר אמת בלבבו אזוי שטייט אין די גמרא אויף רב ספרא אז ער האט צוג ער האט געטראכט אז ער גייט פארקויפן עפעס פאר א געוויסע פרייז און האט ער האט ער שוין זיך געהאלטן צו דעם אנדערע ווערטער אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו נעמען געוויסע זאכן ערנסט יא באופן כללי אונז זענען חיצוניות'דיגע מענטשן אין א חיצוניות'דיגע וועלט, וויפיל מער טעלעוויזשן קעמרעס עס שטייט פאר דיר, אזוי מער אמת איז וואס דו זאגסט, כ'מיין נישט דווקא אז זאגסט אמת, אוודאי די מענטשן וואס שטייען פאר די טעלעוויזשן זענען גרויסע שקרנים, אבער מען נעמט עס אן אלס אמת, יא, אמת אין אין די סענס פון חלות, יא, עס מאכט מער תוקף, עס האט מער פאוער, אז ער שטייט און טויזנט מענטשן הערן אים אויס, דעמאלטס וואס ער זאגט מסתם האט א געוויסע תוקף, עס האט א געוויסע אמת. ווען ער דעמאלטס טראכט ער פאר ער זאגט יא, ער מיינט עס, ס'איז דא א ערנסטקייט, ס'איז דא א כובד ראש וואס ער זאגט ער ווייסט אז ס'איז דא קעמרעס, ס'איז נישט קיין ווערטל, מ'קען נישט סתם, ער איז נישט אין זיין אין זיין אין זיין אין זיין בעדרום, ער איז אין די אפעזיט פון זיין בעדרום, יא די אפעזיט פון על משכבו, און ער איז יעצט בקהל רב, קהל רב דעמאלטס מיינט ער ערנסט, און אזוי איז דא איז דא הלכה, יא די הלכה זאגט דברים שבלב אינם דברים, די הלכה איז דאך מסכת די וועלט, די הלכה זאגט ווען ס'איז דא צוויי עדים איז עס מער, א זאך וואס איז בפני עשרה האט מער קדושה, האט מער א געוויסע תוקף, יא א נישואין דארף עשרה כדי צו מאכן א פירסום לדבר שטייט און אזוי ווייטער. דאס איז אלץ הלכה, דאס איז אלץ עולם הזה, עולם החיצוני. אבער אויב איינער וויל. וויל זיין פון די אידן וואס עס שטייט אויף זיי אמרו בלבבכם על משכבכם דא איז דא א שמחה פנימית א השראה פנימית יא מענטשן וואס האבן א השראה מענטשן וואס די קוקסט אויף אים זעסט ס'גייט עפעס אן זייער שווער דאס מגדיר צו זיין זייער שווער איך רעד וועגן דעם ווייל איך וויל רעדן וועגן דעם זייער שווער צו ארויס געבן בכלל וואס מען רעדט איך האב מער עפעס א פיקטשער אין קאפ עפעס א מאווי אין קאפ פון אזא סארט מענטש די עצה, און וואס וואס דארף מען טון, וואס איז די עבודה וואס איז מכשיר א מענטש, וואס איז די עבודה וואס טוט דאס, וואס איז דאס? ס'איז אז ער האט א פארקערטע בליק ווי די חיצוניות'דיגע בליק, ביי אים, קודם כל לאמיר רעדן, ער נעמט ערנסט דאס וואס ער טראכט פאר זיך, א דבר דבר חשוב ביותר, ס'איז דא א הלכה, א אגדה, שטייט, הרהורי עבירה קשין מעבירה, יא? און עס איז נישט ריכטיג על פי הלכה אוודאי, יא אלע פרעגן וואס הייסט הרהורי עבירה קשין מעבירה, ס'איז זיכער אז איינער האט א ברירה צו ער זאל מהרהר זיין אדער זאל טון די עבירה איז ענדערש ער זאל מהרהר זיין ווי טון די עבירה, דאס איז נישט די ווארט. אבער הרהורי עבירה קשין מעבירה מיינט אז לגבי עבודה פנימית, לגבי עבודת השם כפי שהיא לאמיתו, לגבי אמרו בלבבכם על משכבכם, איז הרהור עבירה א גרעסערע זאך, אויב דו ווילסט זיין פון די בני היכל המלך, אויב דו ווילסט זיין פון די אידן וואס פון זיי רעדט מען, דארפסטו אנהייבן צו גלייבן דיינע מחשבות מער ווי דו גלייבסט מעשה, דארפסטו אנהייבן צו נעמען ערנסט וואס עס געשעהט צווישן דיך און דיך, דאס הייסט על משכבכם, צווישן דיך, ווי דו זאגסט שיחה קלה שבין איש לאשתו, צווישן דיך און אפשר די ווייב, אפילו דאס איז שוין א געוויסע לעוול מער וואס מען חיצוני, צווישן דיך און דיך, צווישן דיך און דיין קישן. דארפסטו אנהייבן צו נעמען ערנסט, און דער פאקט איז, און מען טראכט נישט גענוג וועגן דעם, מען רעדט נישט גענוג וועגן דעם, און דאס אז א מענטש טראכט צווישן זיך און זיין קישן, ס'מאכט, ס'טוישט אים, דאס רירט אן די עצם מענטש, דאס רירט אן די עצם נשמה, מען רעדט פון עבודה פנימית אזויפיל, זענען חסידישע אידן, מען לערנט חסידישע ספרים, מיר רעדן פון עבודה פנימית, אהבה ויראה פנימית. וואס וואס איז די עולם הפנימי בכלל? איך וויל דאס דימיסטיפייען, און דאס דימיסטיפייען דאס מאכט עס אויך שווערער, ווייל אונז זענען צוגעוואוינט אז עבודה פנימית דאס מיינט אז מען קומט צו לכו נרננו און מען איז געגאנגען אין מקווה און עס איז זייער געשמאק און מען קלאפט און עס איז פייער, און עס צופייערט און אזוי. דאס איז נישט קיין עבודה פנימית, אפשר איז עפעס א שטיקל מפתח לעבודה פנימית, עפעס א שטיקל איך ווייס הפגנה, עס איז דא אזא זאך. עבודה פנימית מיינט הכי פשט אז דאס וואס דו טראכסט פאר זיך דאס איז די קודם צו וואס געשעהט דאס, און כ'וויל רעדן פון, כ'וויל רעדן בין אדם לחבירו, ווייל דאס איז פאר בין אדם למקום איז פארשטייט זיך די זעלבע זאך, אבער בין אדם לחבירו לאמיר רעדן, מען קען עס ווייזן בתכלית הפשטות, יעדער איינער פארשטייט אז א מענטש, א אדם, א מענטש צו א נארמאלע מענטש, א גוטע מענטש, ער נישט ער פילט זיך נישט קיין נקמה, קיין נטירה, נקים נקים און נוקם, נישט קיין נוטר און נישט קיין שנאה, יא לא תשנא את אחיך, ער גייט נישט אין בית מדרש מאכן פייטס, ער פייט נישט מיט זיין ווייב, ער פייט נישט מיט זיינע קינדער,

איז דאס איז דאס איז שוין א מדריגה יא און אפשר איז עס מקיים למחצה א א טויזנטסטל פון פראצענט איז שוין אויך עפעס ווייל עס איז דאך דאך שוין קיין טייערע זאך פון דעם אבער איך וויל דא רעדן פון אפילו א לעוועל פריער און אפשר ווען מען וועט רעדן פון די לעוועל און פארשטיין וויאזוי ס'איז אפשר מעגליך בכלל צו מען רעדט פארציילט אמאל מעשות דאס איז די סארט סיפורי צדיקים וואס וואס ס'איז שווערער צו גלייבן יא מ'זאגט אלע מעשיות וואס געקענט געשען א מעשה אז דער רבי האט אים עכט אפגעטון ער האט גארנישט געזאגט און ער האט זיך כאילו לא היה דאס איז א, דאס איז א מעשה שוין א צדיק אמת, איך האב אליינס געזעהן אזעלכע מעשות ביי מענטשן וואס מ'ווייסט נישט אז זיי זענען צדיקים, אבער ס'קען זיין, ס'קען זיין, ס'קען זיך מאכן, און ס'קען זיך מאכן ביי זיך אויכעט, אבער וויאזוי מאכט זיך עס? איך מיין אז די פלאץ ווי עס הייבט זיך אן איז אזוי, מיר זענען צוגעוואוינט אז דאס איז א געוואלדיגע זאך, אבער עס איז נישט מחייב אויף דיין אייגענע הארץ, יא, מ'קען דאך נישט מצוה זיין, מ'רעדט דאך לא תשנא את אחיך בלבבך, מ'קען עפעס מצוה זיין א מענטש זאל נישט פיינטען ווייל יענער האט מיך בא'עוול'ט, יענער איז צוגעגאנגען מיט די גאנצע געלט, האט מיך צוגענומען מיין פעמילי, ס'איז נישט קיין וועג, ממילא דו זאגסט דאך אז איך זאל נישט, זאל נישט שפייען אויף אים ווען איך גיי אים דורך אין די גאס, אקעי, איך בין נישט אזא טעראריסט, אלץ האט א שיעור, איך בין א מענטש, איך זאל אביסל מער, איך זאל אים אפילו זאגן שלום עליכם, איך זאל אפילו זאגן מזל טוב ווען ער מאכט א שמחה, איך זאל אפילו אפשר מיינען אביסל. אלס עפעס אבער איך זאל נישט טראכטן פאר זיך, איך זאל נישט ביי מיך אליינס אין הארץ, וכו', איז קודם כל ס'איז סאונדט א דבר שלא בא לעולם, ס'סאונדט עפעס א דבר רחוק מאוד, און צווייטנס למאי נפקא מינה, דאס איז די עיקר זאך וואס איך וויל רעדן, למאי נפקא מינה, זאגסט דאך אז אויף מדות טובות מ'זאל זיין מעבר על מדותיו, למי נושא עוון למי שעובר על פשע, אוודאי. כ'על אים מעביר זיין א פשע, כ'על אים, כ'על זיך משתתף זיין ווייטער, כ'על אים מצרף זיין צום מנין, כ'על אים אויפנעמען שיין, כ'על אים מכניס אורח זיין, כ'על טון אלעס וואס מ, וואס א איד דארף טון צו א צווייטע איד, אויף, הגם ער איז, ער איז, ער איז מיין שונא, יא, אויב לטעון ושונא לפרוק, כ'על, כ'על טון אלעס, אבער דאס, דאס איז אלעס מעשים חיצוניים, אדער אפילו דיבורים חיצוניים, אבער. פאר צו מוטשען זיך, מ'קען אפילו רעדן בפשטות, פאר מיין ווייב, אוודאי גיי איך ווייטער אים שעלטן, איך וועל ווייטער זאגן אז ער איז א שייגעץ, א רשע, זאל ער גיין אין די ערד אריין, זאל זיינע קינדער שטארבן, זאל ער, אזוי ווי כ'מיין ס'דא תהלים אזעלכע קאפיטלעך אויך, דאס איז אמת, א מענטש פילט אזוי. קא משמע לן, וואס איך וויל דא אנקומען, כ'וועל זאגן שארפער אין א מינוט, קא משמע לן, אמרו בלבבכם על משכבכם, קא משמע לן און יחשב על משכבו, א צדיק איז איינער וואס און לא יחשב, יא? וויאזוי שטייט דארט? אמ. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו, לא נשא לרעה על רעהו וחרפה לא נשא על קרובו, פסוק, דאס איז א צדיק וואס לערנט אונז ספר תהלים, וואס מיינט א צדיק? ס'שטייט נישט ווער ס'לערנט גאנץ שס, ס'שטייט נישט ווער ס'לערנט יעדן טאג אכט בלאט גמרא און ענדיגט שס יעדע יאר, ס'שטייט נישט ווער ס'קען גאנץ משנה ברורה אויסענווייניג, ס'שטייט אזא מענטש, און דאס איז אויב איינער וויל פארן צו א רב זאל ער טרעפן אזא מענטש, אזא מענטש וואס ער זאגט נישט לא נשא לרעהו רעה, ער טראכט נישט, איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם שטייט א פסוק איך געדענק נישט וואו, ער טראכט נישט שלעכטס אויף יענעם, נישט ער זאגט נישט שלעכטס, נישט ער רעדט נישט שלעכטס, ער רעדט נישט שלעכטס ברבים אויף יענעם, איז שוין א מדריגה, עס איז אויך דא מענטשן וואס רעדן ברבים, ער רעדט נישט ברבים, ער רעדט נישט אפילו ביחוד, אפילו מיט זיינע נאנטע חברים רעדט ער נישט, נאך א ממש שוין א מדריגה, רוב מענטשן אפילו די וואס ברבים ביחוד רעדט ער יא, שוין. איך האף אז ס'וועט נישט ארויס ליעקן היינט איז דא זייער שווער עס איז עוף השמים יוליך את הקול אבער ער רעדט נישט אפילו ביחוד דאס איז אלץ דאס איז נאך אלץ בינונים דאס איז נאך אלץ מדריגות אבער ס'איז אלץ א צדיק איז אזא איינער וואס ער טראכט נישט שלעכטס אויף יענעם ער טראכט נישט שלעכטס אויף יענעם ווייסט ער איז מעביר ער איז כובש את מדותיו ער איז כובש כעסו נישט במעשה, נישט בדיבור, נישט ער ארגאניזירט נישט קיין מאסן פראטעסטן קעגן יענעם, נישט ער רופט נישט יענעם אין דין תורה אדער ער רופט יא בדרך אזוי ווי א איד דארף טון דין תורה, נישט קיין שייכות מיט דעם, נישט נישט די אלע זאכן, נאר וואס? ער טראכט נישט שלעכטס אויף יענעם, ער טראכט נישט שלעכטס אויף יענעם. ער ווייסט אז ס'וואלט מידת הדין איז מ'זאל יא טראכטן שלעכטס, כ'זאג נישט אז ער רעדט זיך איין אז ס'איז א טיפש, יא ער איז דן לכף זכות פון די פון די סטארי בוקס, ער דמיונ'ט אז יענער האט נישט געמיינט, יענער האט געמיינט, לאמיר זיך נישט נארן, ווי דער רב האט מיר געזאגט, דן לכף זכות איז טאקע א מצוה, אבער עס איז געווענליך מכוון אל האמת ווען מ'איז נישט דן לכף זכות, יא. מ'דארף נישט זיין קיין נאר, זיין א נאר איז נישט קיין וועג, אין רעדן עבודה פנימית איז זייער וויכטיג דאס צו כאפן, ווייל זיך נארן איז די פתח פון כל דבר רע. נישט זיך נארן.

איך וויל לעבן אין א בעסערע וועלט פון דעם, איך וויל לעבן נגד אלהים לנגד עיניו, איך וויל לעבן מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, איך וויל לעבן בפני השכינה, איך וויל לעבן אין א גוטע לעבן, די פשוט'סטע וועג פון עס זאגן, יא, מה יקר חסדך אלהים, ווי טייער איז צו לעבן אין דיין גוטסקייט, ווי טייער איז צו לעבן אין דיין חסד, חסד איז אזא זאך, בצל כנפיך. משוך חסדך ליודעיך, כ'וויל לעבן אין דשן ביתך. יעצט די מציאות איז, ס'איז דא אפשר מידות קנא ונוקם און אזוי ווייטער, אבער די מציאות איז, און די וועג ווי עס ארבעט בעסער איז, מפני ווייל ס'איז עולם של חסד, ס'איז א פאקט, ס'איז א עולם של חסד, ס'איז א פראבלעם, כ'וועל רעדן די פשוט'סטע וועג, כ'וועל אלעס זאגן די פשוט'סטע וועג וואס איז מעגליך, ס'איז א דיסטרעקשאן. איך וויל יעצט דאווענען, כ'וויל יעצט עוסק זיין בתורה, כ'וויל לערנען א שטיקל גמרא, שטיקל זוהר, שטיקל חסידיש ספר, איך וויל נישט יעצט זיין גערעכט אין דין תורה וואס איך האב אין מיין קאפ צווישן מיר און מיין און יענער, דאס איז א גוטע דין תורה אויב מ'דארף מאכן א דין תורה איז דא א מצוה, דין תורה איז א מצוה, מ'מוז גיין, אבער יעצט וויל איך יעצט דאווענען, יעצט וויל איך מה יקר חסדך אלהים, כ'האב אנגעטון מיין טלית, כ'וויל יעצט, יא וואס איז די טייטש, מ'לייגט אן א טלית, מ'זאגט אז די טלית גייט זיין בחינת צל כנפיך, איך וויל יעצט זיין אונטער די די טלית פון כביכול פון גאט, דאס וויל איך טון, דא קומט נישט אריין מיין האבן טענות אויף יענעם, אפשר איז דא אן ענין צו מ'זאל מתפלל זיין אויף יענעם קעגן יענעם, דאס איז נישט קיין, אבער איך וויל יעצט זיין אין א גוטע מאמענט, און איך ווייס און איך בין אפילו אדורכגעגאנגען אינדערפרי די יענער, די יענער וואס ס'קומט זיך אים אלע, און. וויבאלד איך גיי זיך מעביר זיין על מדותיי, איך גיי אנשטאטס טראכטן דאס, איך גיי זיך טראכטן, איך וועל זיך מתעלם זיין, איך וועל נישט, איך וועל נישט נוקם זיין אויף אים במחשבתי, נישט בדיבורי נישט במעשי, מיט מיין מחשבה, איך גיי נישט טראכטן שלעכטס אויף אים, איך רעד שוין נישט פון טראכטן גוטס, דאס איז שוין נאך א לעוול, איך קען טראכטן גוטס אוואדע, איך ווייס נישט אפילו פון טראכטן גוטס, עס איז ממש נאך א מדריגה, איך גיי נישט זיין ברוגז, עקטיוולי ברוגז אויף אים. איך גיי נישט, און און דרך ממילא אויב מען רעדט אז די מענטש איז די פנימיות פון אדם, אדם מיינט דאך דאס זיין מחשבה, במקום שמחשבתו של אדם, אויב איך וועל אזוי טראכטן וועל איך צוגעוואוינען, ווען און וואס מיינט מעביר על מדותיו, אזוי ווי די תניא זאגט, ס'מיינט נישט ער האט נישט קיין שלעכטע מחשבות, ס'מיינט אז ער ס'קומט אים, ס'פאלט אים איין יעדע מאל ער גייט אים אדורך, כל עת אשר נראה את וכך וכך. כ'וויל אים, פארשטייט זיך כ'בין א מענטש, כ'האב מורא פון די פאליציי, בכלל איך וויל נישט, כ'האב גארנישט טון אבער איך רעג מיך, און איך גיי די מאל זיך נישט רעגענען, איך גיי זיין מעביר על מדותיי, ביני לבין עצמי, ביני על משכבי, נישט מער, נישט מער פון דעם, און דאס גייט מהפך זיין, אויב מארגן וועל איך דארפן. טאקע זיין שמייכלען צו אים אויכעט, גייט דער שמייכל זיין אמת. נעכטן איז דער שמייכל געווען פאלש, נעכטן האב איך אין מיין אין מיין הארץ האב איך זיך גערעגט, איך האב זיך געקריצט די ציין, אבער איך האב געזאגט איך בין א מעביר על מדותיו איך וויל נישט מאכן אין בית מדרש קיין פייט, איך וועל נישט שמייכלען און זאגן גוט שבת. און היינט גיי איך אים זאגן גוט שבת, איך וועל מיינען צו זאגן ער זאל האבן א גוטן שבת, פארוואס? ווייל איך האב קודם געמאכט די בירור, איך האב קודם געמאכט אן עבודת המחשבה, קודם האב איך געמאכט עבודת הלב, עבודת הלב זאגט טראכט נישט שלעכטס אויף יענעם, אין מיין הארץ. אליינס, קיינער ווייסט, מאכט נישט קיין שום נפקא מינה, אוודאי מאכט ס'יא א נפקא מינה, דאס איז די ערשטע זאך, און צווייטנס אפילו ווען ס'מאכט נישט די נפקא מינה די עיקר איז מיין הארץ איז געבליבן ריין, אין מיין הארץ איז נישט אריינגעקומען קיין רשע בקרב לבי, אפילו יענער איז דער רשע איז אויך נישט אריין, וואס קומט אריין ביי מיך אין הארץ? אין מיין הארץ אויב ער קומט אריין איז אריינגעקומען די חלק הטוב, האט דאך א נשמה, האט אמאל געהאט א נשמה וואס איז בכלל נישט תלוי אין דעם, ער טוט, כ'גיי נישט אריין יעצט אין ווי מ'קען טרעפן חלק זכות אין יעדעם, דאס ווייסט דאך יעדער איינער. אבער דאס איז די ערשטע זאך, און נישט לא עוד, איך דארף צולייגען נאך א וויכטיגע זאך, ווייל ווען מ'רעדט די נקודה גייט מען אריינבאמפן אין די שאלה, ווען מ'טוט די נקודה, נישט ווען מ'רעדט, די מחשבה איז נישט תלוי בזמן, אונז רעדן כסדר אז עולם המחשבה איז נישט כעולם הזמן, אין אנדערע ווערטער, איך בין ברוגז אויף יענעם, און איך בין נעכטן געווען ברוגז, נעכטן האב איך געהאקט אויף אים אין קופקע, און נעכטן האב איך גע, בין ברוגז פארשטייט זיך אין מיין הארץ, איך האב אפילו געטוהן און אזוי ווייטער. איז וואס האב איך יעצט, דו זאגסט מיך, קומט יצחק און ער זאגט א דרשה, דובר אמת בלבבו, איש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, וואס ווילסטו פון מיין לעבן האבן? איך האלט נישט, נישט נאר איך האלט נישט דארט, איך האלט נאכנישט ביי די עבודת המחשבה, אבער, נישט די ערשטע מחשבה, וואס ווילסטו פון מיין לעבן? אפשר איז מדריגות, אפשר ווען איך וואלט געבוירן געווען אויפן בארג גיי איך זיין א צדיק, איך טראכט נישט פון דעם. איז די תירוץ איז אזוי, די תירוץ אויף דעם איז, אז מחשבה איז נישט תלוי בזמן, און די עולם המחשבה האט אזא סארט סגולה, מען דארף דאס געדענקען און מען דארף דאס, תכלית הפשטות. מחשבה מיינט מיין איך וואס די טראכסט יעצט. כ'מיין נישט א לאנגע מעשה, האסט נעכטן געטראכט און די גייסט מארגן טראכטן און ס'קומט אויס. די עולם מחשבה זאגט איינע פון די זאכן וואס די עולם מחשבה זאגט, אזוי ווי ס'זאגט אז דאס וואס די טוסט איז נישט די עיקר, דאס וואס די פילסט איז נישט די עיקר, דאס וואס די טראכסט דאס איז די עיקר, דאס וואס איז אין דיין הארץ צווישן זיך דאס איז די עיקר. זעלבע זאך זאגט עס נישט וואס איז געווען איז די עיקר, נישט וואס גייט זיין איז די עיקר, נישט די לאנגע מעשה, כ'האב מיט אים א מחלוקת שוין דרײַסיק יאר, נישט דאס איז די עיקר, די עיקר איז וואס דו טראכסט יעצט אויף די מינוט. און ס'ווערט נישט נתפעל, די עולם המחשבה ווערט נישט נתפעל פון דעם וואס נעכטן ביסטו געווען אין א פייט, נעכטן האסטו געטראכט שלעכטס, מארגן גייסטו טראכטן שלעכטס, אבער כ'רעד דיך יעצט. יעצט האסטו בחירה, דארפסט, קענסט טראכטן פון די ענינים קדושה וואס ווילסט טראכטן, פון די ענינים טובים וואס ווילסט טראכטן, דו קענסט זיין עוסק אין דאס. און א מעביר על מדותיו מיינט אז די מינוט, דאס איז די טייטש, א בולם פיו בשעת מריבה מיינט, דאס וואס מ'זאגט אז די וועלט שטייט אויף איינער וואס איז בולם פיו בשעת מריבה מיינט נישט אז ער האט קיינמאל נישט צוריק געענטפערט, איז דאך וויאזוי עס איז געווארן א מריבה כ'האב קיינמאל נישט געטראכט אריין יא די שווערסטע זאך איז פאר א מענטש צו סטאפן אינמיטן ער זאגט מילא ווען איך וואלט געווען א צדיק איך אויפשטיין היינט גיי איך זיין א צדיק איך גיי זיך נישט רעגן אויף קיינעם איך רעד פון מיין ווייב פון מיין קינדער מענטשן וואס זענען נאנט יא וועם רעגט מען זיך איך גיי זיך היינט יעדע זאך זאל איך זאגן יא ניין איך גיי זיך נישט רעגן שוין דאס איז א וועג וואס מען קען דאס דרך צדיקים גמורים יא כאילו מענטשן קענען זיך פארשטעלן אזא אזא טאג, ס'איז נייע וואך א נייע טאג, מ'גייט זיך נישט רעגן. שוין, און ביז דערווייל איז ער אהיים געקומען, שוין, שוין האט זיך שוין גערעגט, שוין עפעס איז נישט געווען כשלו כרצונו, און מ'הייבט שוין, ס'הייבט זיך שוין אן א וויכוח, נו, איך האב געזאגט, דו האסט געזאגט, ווער האט געזאגט קודם, איך האב געמיינט, דו האסט געמיינט, ס'הייבט זיך שוין אן א וויכוח, און מ'הייבט שוין אן. יעצט איז די הלכה פון בולם פיו בשעת מריבה נישט פארדעם. בולם פיו בשעת מריבה איז נישט דער צדיק'ל וואס האט קיינמאל נישט קיין פייטס מיט קיינעם, אויב ער האט געמיינט אז ער האט זיך בטעות אריינגעבאמפט אין איינעם זאגט ער שוין סארי און יענער ווייסט נישט עפעס, דאס איז נישט קיין בולם פיו משסה ריבו, דאס איז אפשר א וואוילע איד און אסאך זאכן, אבער נישט אויף דעם שטייט די וועלט. די וועלט שטייט אויף דעם בולם פיו בשעת מריבה וואס ער האט שוין ער האט אנגעהויבן די פייט.

ער איז טאקע א גרויסער בולם פיו אבער ער איז א גרויסער מתכבד בקלון חבירו, מתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא, ער איז דאך בעסער פון יענעם וויל ער ענטפערט נישט צוריק, ער איז נישט בעסער, ביסט נישט גארנישט בעסער איי ביסט נישט בעסער, האמער עס צוריק האסטו צוריק געענטפערט, דו האסט אנגעהויבן בכלל די פייט, בכלל נישט, דו ביסט נישט די צדיק דא, דו גייסט נישט ארויסקומען פון דעם מריבה דער צדיק, נישט דאס איז די מטרה, די מטרה איז. אז ס'איז דא א רגע פון התגברות, וואס זאגט די רגע פון התגברות? די רגע פון התגברות זאגט אז איך בין א איד וואס האט גאט אין זיין הארץ, איך האב א איד וואס א חלק פון זיין וועלט איז גאט, אין מיין וועלט איז טאקע דא יצר הרע, ס'איז טאקע דא פייטס, ס'איז טאקע דא פאליטיקס, ס'איז טאקע דא אלע מיני נארישקייטן וואס זענען דא, תאוות און כעס, אלעס איז דא, דאס איז נישט די עיקר זאך וואס אויף דעם איז מען געבינדן, אוודאי אפשר כאילו א צדיק גמור, נישט דא נאר עפעס אנדערש, אבער. וואס איז יא אויך דא? ס'איז אויך דא מה יקר חסדך אלקים. ס'איז אויך דא אזא זאך. ס'איז א חלק אין די נוף, אין די בעקגראונד, די סינערי פון מיין לעבן. ס'איז דא שוויגערס און שווערס און שוואגערס און רעבעס און חסידים און ליטוואקעס. אלעס איז דא. ס'איז אויך דא מלאכים. יא. זאכן, איך דארף זאגן מלאכים ווייל זאכן וואס מ'קען נישט. ס'איז אויך דא צען ספירות. ס'איז אויך דא געטליכקייט. ס'איז אויך דא התגברות על מדותיו. בולם פיו בשעת מריבה איז דאס א געטליכע מידה, אזוי ווי דער רמ"ק ווער עס לערנט תומר דבורה ווייסט ווי אזוי עס זענען געטליכע מידות, עס איז אויך דא די מידות. און איך האב זיך דערמאנט, פארוואס האב איך זיך דערמאנט יעצט? איך ווייס נישט. און איך גיי שווייגן אויף די מינוט. די מינוט שווייגן, א מינוט שווייגן, די מינוט התגברות, מעביר על מדותיו הייסט דאך על פי קבלה אזוי ווי ס'דא מידות, זעקס מידות, מעביר על מידותיו ווייסט ער גייסט ארויף העכער די מידות, יא, מעביר על מידותיו, וואס אזוי ווי עובר לפניו, אזוי ווי עובר לעשייתן, פאר די מידות, העכער די מידות, יא, דאס טייטש מעביר על מידותיו, ער גייט העכער די מידות, ער גייט העכער די וועלט. ווי לאנג עס נעמט צו גיין העכער די וועלט, איך ווייס נישט, ס'קען נעמען א מינוט, אבער העכער די וועלט איז העכער פון די גאנצע צייט פון דער וועלט. די רגע פון בוילן פעיל בשעת מעריב וואס ברוחניות, לענגער פון גאנץ גאנצע צען מיליאן יאר, איך ווייס וואס, גאנץ זעקס טויזנט יאר וואס די וועלט שטייט איז עס לענגער. דאס איז דאך א נקודה של ש שהיא תלויה למעלה מן הזמן, און ס'איז אזוי בנפש, נישט סתם וואס איך זאג אז ס'איז למעלה מן הזמן ווייל ס'שטייט אין א ספר אז ס'איז למעלה מן הזמן. ס'געבט א מענטש אזא סארט חיות, פאר דעם איז די יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם, ס'געבט אים אזא סארט שמחה, ס'געבט אים אזא סארט מנוחה, אזא סארט האחזות, ער כאפט זיך אן אין א זאך וואס איז למעלה מן הזמן, וואס דאס כל רוחות שבעולם לא יזיזו אותו ממקומו ווייל ס'איז בכלל נישט בגדר, מ'קען אים נישט שלאגן, מ'קען זיך נישט שלאגן מיט דעם. און דאס איז א צדיק, דאס מיינט עס צו זיין א צדיק, דאס מיינט עס די צדקות, צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע ה', זאגט די מדרש, צדקתך כהררי אל דיינע צדקות זענען ביזן שפיץ בארג, משפטיך דיינע משפטים, כ'גיי נישט אריין וואס די חילוק פון צדקה און משפט, איז ביז שפיץ תהום, תהום רבה, ביזן טיפסטען תהום דארט איז דא צדקתך כהררי אל, פון די אדם. ביזן בהמה, תושיע השם. וואס מיינט עס? אז איך פיר זיך ווי א בהמה, אז איך פיר זיך ווי א אדם, ווי איך גיי. איז דא, צדק און משפט, צדקתך כהררי אל, זענען גרעסער ווי הררי אל, יא, זענען טיפער ווי תהום רבה, אבער זיי זענען אויך אין יעדע פלאץ, צו ביסט אין די הררי אל, צו ביסט אין די תהום רבה, ס'איז נישט דברים התלויים בזמן, און מחשבה פנימית איז נישט תלוי בזמן, און ממילא מחשבה פנימית זאגט, איך קען טראכטן א גוטע מחשבה פאר איין מינוט, ביי די וועי איין מינוט איז זייער לאנג צו טראכטן א מחשבה.

צווישן דעם די פריערדיגע סענטענס און די סענטענס וואס איך יעצט געזאגט האב איך זיך מחמם געקענט מחמם זיין בערך פופצן מאל. כפשוטו. נישט. אונז אונז לייגן דאך אריין צופיל אזויפיל פירושים. ס'מיינט מ'זאל זיך מתלהב זיין, די פנים זאלן ווערן רויט און מ'זאל. ס'איז אלץ גוטע זאכן. אבער דאס איז נישט מחשבה, דאס איז אפשר די תוצאות פון מחשבה, דאס איז אפשר די תנועות וואס קומט ארויס פון דעם, אבער אונז דארפן זיך עומד זיין וואס ברענגט די תנועות, די תנועות איז נאר א סימן צו עפעס. מחשבה טובה נעמט אפילו נישט קיין סעקונדע, אפשר נישט א האלבע סעקונדע אויכעט, אפשר איז דא מענטשן וואס זענען סלאו עס נעמט זיי א גאנצע האלבע סעקונדע, איך ווייס נישט פונקטליך, דארף פרעגן די חוקרי המח פונקטליך ווי לאנג עס נעמט איין מחשבה, אבער מילי סעקאנדס נעמט עס. און מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, הרהורי עבירה קשה מעבירה, דאס מיינט נישט, דאס מיינט אויך אז איינער קען א גאנצע פאנטאזיע, עס נעמט א האלבע שעה, איך רעד שוין נישט פון די גאנצע פאנטאזיע, אוודאי איז דא אז עס איז דא בקדושה אויכעט, א מענטש קען האבן א גאנצע פאנטאזיע דקדושה, עס שטייט אין. רעדן נישט יעצט. אבער די השכלה פון דעם, די עמידה על המחשבה, על עולם המחשבה, אויף די עולם הפנימי פון די צדיקים, עס נעמט נישט אפילו א סעקונדע. אין די איין סעקונדע וואס בשעת'ן טאג וואס ער האט שויתי ה' לנגדי תמיד, שויתי ה' לנגדי תמיד מיינט א האלבע סעקונדע, האט ער עס מקיים געווען,

און א צדיק זעהט צדקתך, זעהט משפטיך, און אז מ'קוקט אין די מדרש זעהט מען מעשה'ס רבי יהושע בן לוי איז געווען, האט געזאגט ער האט געזעהן אין רוים דאס, האט ער געזעהן, ווילסט שוין אריינגיין וויאזוי אבער, דאס הייסט דאס איז צדקתך כהררי אל, דאס איז משפטיך תהום רבה, דאס איז דאך דער בליק וואס אונז ווילן, און אוודאי עס איז דא הסתרה ס'זעהט אויס פארקערט, נישט קיין חילוק, עפעס האט ער געזעהן, דער מדרש רעדט דווקא פון א הסתרה, זאגט אז מ'זעהט א גוטס וואס די אייבערשטער געבט פאר רשעים דאס הייסט צדקתך כהררי אל. פארוואס? ס'איז בין צדקה, איך ווייס נישט אבער אזוי זעהט א עונש אפילו פאר צדיקים, עס איז משפטיך תהום רבה, ס'איז אלעס איז אין ציורים פון הנהגות עליונות, ס'איז אלעס אין ציורים פון פון געטליכקייט, און להיפך, להיפך דער רשע איז דער וואס זעהט דאס נישט, און ווי טייער איז דער צדיק וואס ער קען דאס זעהן, ווי טייער איז דער צדיק וואס ער האט אזא סארט לעבן, און מ'דארף זיך כסדר נזהר זיין, ווי ס'ענדיגט צו, אל תבואני רגל גאווה שם נפלו פועלי און, טו נישט. קען קען גלייך אוועקפאלן פון דעם אזוי ווי אין א מינוט קומט מען אן אין א מינוט פאלט מען אוועק אבער דאס זענען מה יקר חסדך אלקים אקעי יעצט איך וויל אביסל וואו איין איין מאשי דארף מען יעצט צוריק גיין צו די שיעור ווי אונז האלטן דא דאס איז אדם ובהמה תושיע השם איינע פון די גרויסע התבוננות'ן וואס זענען דא דא איך וויל נאר זאגן א שטיקל לעגאו ווי איך וועל קענען צוריק קאנעקטן די לעגא פון די נעקסטע שיעור חלק פון די התבוננות פון די התבוננות פנימית וואס אונז רעדן איז אדם ובהמה תושיע השם וואס מיינט אדם ובהמה תושיע השם האט די מדרש געזאגט סיי א מענטש און סיי א בהמה האבן א ענליכע דין סיי א מענטש וואס האט שבעת ימים און נאכדעם די אכטע טאג געבט מען אים א ברית מילה אין אנדערע ווערטער זאגט די זוהר ער איז זוכה צו א מדריגת השראה אלוקית וואס הייסט ברית מילה יא ס'נישט קיין קלייניקייט און אויך א בהמה קומט אן נאך זעקס טעג, נאך זיבן טעג, צו א קרבן להשם, ער ווערט א חלק, א חפצא דקדושה, די בהמה הייסט דאך מוקדשים, ס'הייסט הקדש, די בהמה ווערט קדוש, ער ווערט א קרבן אשה להשם. און אויף דעם, על דא דכתיב, אדם ובהמה תושיע ה', ביידע האבן א ענליכע, ענליכע דין, מיר האבן עס גערעדט לעצטע וואך אז ס'איז דא א השוואה פון אדם און בהמה, ס'איז דא אדם און בהמה, אדם שעושה עצמו בהמה, ס'איז דא בהמה שהיא כאדם, אדם כי יקריב מכם קרבן להשם. איז האבן עס געוואלט רעדן, און עס גייט נאך זיין נאך א וואך בלי נדר, וועגן די חילוק פון די, וואס מיינט א בהמה, וואס איז די חילוק פון א בהמה און א אדם, זייער א וויכטיגע נקודה וואס מען דארף נאך רעדן בלי נדר. די נקודה איז וואס איז די, אז דא א בהמה איז גלייך שור בן יומו קרוי שור, און א מענטש איז נישט, דארף ער ווארטן עט ליעסט אכט טעג און בעצם אסאך ווייטער, מען וועט אנקומען